אקעי, לכבוד רב ניימאן. לעצטע וואך, די שאלה וואס אריין קומען יעצט, וואס איך פרעג יעצט, האבן כ'מיין א, כ'ווייס נישט, צען מענטשן געפרעגט, יעדער אויף א אנדערע נוסח, אבער הכוונה בעסיקלי די שאלה איז, לעצטע וואך האב איך מסביר געווען פארוואס האט די תורה גע'אסר'ט זונות, ווייל די קשר וואס די אייבערשטער האט געוואלט זאל זיין צווישן מאן און ווייב, און למעשה ווען.

יא, אויב עס ווייזט די היסטערי גייט, רבינו גרשום האט געהאט מער ווי איין ווייב, און ער האט געזען אז מען האלט עס נישט אויס, ער האט געזען אז ס'גייט נישט, האט ער האט ער דאמאלס געמאכט די האט ער געמאכט דאמאלס די חרם. יא, די שאלה איז וואס איז געווען, וואס איז געווען פאר רבינו גרשום, וואס איז געווען נאך רבינו גרשום. מציאות איז געווען, פאר רבינו גרשום איז געווען די מציאות,

די צרה, די צרה מיינט די די קאמפעטישאן האט געברענגט אז מען זאל מען זאל ביהעיוון, אבער די אין אנדערע ווערטער בקיצור ס'איז א צרה, ס'איז א צרה מיינט אז ס'איז א קאמפעטישאן איינער פון דעם צווייטן, אבער ביז רבינו גרשום איז געווען די מציאות אפילו א פרוי האט געהאט א קאמפעטישאן האט זי געקענט ווי מען זאגט זי האט איר קאמפעטישאן אבער איר מאן האט איר ליב. זי האט געקענט זיין א עכטע מקבל מיט די קאמפאטישן האט זי געקענט האט זי געקענט אזוי ווי מען פלעגט נישט וואוינען אין איין הויז ס'איז געווען ווי אזוי ווי עקסטערע הייזער א מענטש האט געהאט צוויי ווייבער האט ער געהאט צוויי עקסטערע הייזער ס'איז נישט געווען אזוי ווי ס'איז געווען איין איין איין הויז און דא איז דער ווייב און דא איז דער ווייב ס'איז נישט געגאנגען אויף דער וועג ס'טייטש אז יעדע אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה יא ס'איז געווען אוהל רחל אוהל לאה אוהל בלהה יא ס'איז געווען ס'איז געווען עקסטערע עקסטערע הייזער און עקסטערע, די גמרא ברענגט דארטן דוקא אז א מענטש זאל קיינמאל נישט טון חתונה האבן נאך א וועלט נאר אז ער קען עס עפארדן, מ'קען נישט מ'קען נישט סתם חתונה האבן, ס'גייט נישט אזוי, ס'גייט מ'דארף מ'דארף עס קענען אין געלט, סאו למעשה איז געווען אז אפילו ס'איז אפילו מ'האט געהאט א צרה איז געווען אזא זאך אבער א פרוי האט געקענט עקסעפטען אז די ווארט איז ס'איז טאקע דא נאך איינס אבער איך בין אויכעט איינס. און איך גיי און און זי האט געקענט זיין די די א מקבל זיי קענען זיין עקסעפטן זיי קענען עקסעפטן ליבשאפט אפילו ס'איז דא א צווייטע רבינו גרשום האט געזען אז די ירידת הדורות האט געמאכט אז ס'נישט דא אזא זאך א פרוי זאל האבן א צרה זאל האבן א קאמפעטישן און זי זאל מקבל זיין האט ער געזען אז נישט זי זאל מקבל אויב די פרוי איז נישט קיין מקבל קען די מאן נישט זיין קיין משפיע יא ס'גייט אויף ביידע וועגן א מאן קען נאר זיין א משפיע זייער אסאך אין שלום בית זעהט מען יא די מאן איז די בעסטע מאן עכט ער טרייט צו טון אלעס וואס ער קען און ס'ארבעט נישט, און מען גייט אריין טיפער אין די זאך, זי האט א פראבלעם מיט מקבל זיין, יא, אמאל איז דא טאקע א מאן וואס קומט זיך אים פעטש אזוי ווי ער ער איז א סעלפיש גוד פאר נאטינג, אמאל איז דא א מענטש, ניין, ער איז א פיינער מענטש, ער וויל געבן, נאר זי וויל נישט נעמען, א גמרא ס'נישט מעגליך, די ס'קען נישט ארבעטען, ווייל די מאן איז א משפיע און די פרוי איז א מקבל.

קען נישט ענדזשויען די אייזקרים, מאמי, יענער האט א בעסערע. פארוואס? ענדזשוי וואס דו האסט, וואס ביסט ביזי יעצט, יענער האט די טשאקלעד וועגן דעם קענסט נישט קענסט נישט ענדזשויען די סטראבערי. אזוי ארבעט עס, ווען מען האט קאמפעטישן קען מען נישט ענדזשויען וואס מען האט יא. סאו א פרוי האט נישט געקענט אפילו מקבל זיין אז רבינו גרשום האט געזען אז לויט די המשך הדורות וויבאלד עס איז מיט די קאמפעטישן גייט זיין אז ס'גייט זיך אויפהערן די גאנצע זאך פון א משפיע מיט א מקבל, סאו גייט די גאנצע זאך פון מערידזש גייט זיך סטאפן. האט ער מחליט געווען נאו מאר? און פאר רבינו גרשום האט מען עס געקענט, סאו נישט מען זאל אנקוקן רבינו גרשום אזוי ווי אסאך האבן געשריבן אין די בריוון, יא רבינו גרשום האט צוגענומען פון אונז אזא געשמאקע זאך און איטס ריעלי נאט פעיר און וואס איז געווען א פלגש און וואס איז געווען, בקיצור זיי זענען אויפגערעגט, אויפגערעגט, ניין אבער זיי נישט אויפגערעגט, רבינו גרשום האט נישט געוואלט אונז צונעמען גארנישט, רבינו גרשום האט אונז געוואלט געבן. רבינו גרשום האט געוואלט אז אונז זאל מיר קענען זיין א האבן א נארמאלע געשמאקע לעבן, זאל קענען זיין מיט א משפיע מיט א מקבל, וואס דעמאלטס האט א מענטש א מורא'דיגע געשמאק אין זיין לעבן, האט ער געזען אז מיט צוויי העט עס נישט ארבעטן. איינער האט געפרעגט פארוואס איז די הלכה יא אין דין תורה יא, זאגן מיר יעצט פאר רבינו גרשום האט א מענטש געמעגט האבן טויזנט ווייבער, אבער א פרוי האט נישט געקענט האבן טויזנט מענער רייט? יא פארוואס? וואס עפעס וואס עפעס מעג א מאן האבן טויזנט ווייבער? און און נאך א שאלה האט איינער געפרעגט, פארוואס ווען א פרוי איז מזנה און מען ווייסט קלאר אז זי האט מזנה געווען איז דא עדות אויף דעם? יא נישט סתם ווען א פרוי זאגט פאר די מאן כ'האב מזנה געווען איז די הלכה א מאן דארף איר נישט גט'ן, אבער אויב אבער א פרוי אויב ס'איז דא עדות אויף דעם איז דא א דין אז א מאן דארף איר גט'ן, יא, א מאן קען נישט זאגן, נע, איך ווייס דאך אז עס איז שווער, מען דארף איר גט'ן, הלכה'דיג, יא, עס איז א פראבלעם אסאך מאל, יא, מען דארף איר גט'ן. ווען א מאן, לאמיר זאגן א פרוי כאפט א מאן, ס'איז דא עדות, ס'איז הונדערט פראצענט אז ער האט מזנה געווען, איז נישט דא א הלכה אז מען דארף גט'ן, מען דארף זיך נישט גט'ן. פארוואס א מאן ווען ער טשיט, איז דארף מען זיך נישט גט'ן, א פרוי, אויב זי אויב זי טשיט הלכה'דיג דארף מען זיך גט'ן, פארוואס? די סיבה איז זייער סימפל, ווייל אין די אין די תורה זעהט מען א מאן מעג האבן טויזענט ווייבער און א פרוי טאר נישט א פרוי טאר נישט בלאנגען צו עטליכע מענער, פארוואס נישט? ווייל א פרוי איז א מקבל, א פרוי קען נישט מקבל זיין ליבשאפט מער ווי איין מאן, א מאן ווייל ער איז א משפיע קען ער משפיע זיין פאר טויזענט פרויען אויכעט, כמובן פאר רבינו גרשום, יא די מציאות איז א מאן אלס משפיע קען ער האבן אסאך ווייבער. א פרוי אלס מקבל, א פרוי קען נישט מקבל זיין ליבשאפט מער ווי איינס. אויב זי האט מער ווי איין מאן, איז זי נישט דא און נישט דא. דאס טייטש זי האט נישט, סאו סאו זי איז נישט מקבל אין אין ערגעץ. וועגן דעם איז די סיבה ווען א פרוי איז מזנה, די פשט ס'האט געמאכט אן אפעקט, און די גאנצע אז זי איז געגאנגען זי האט מזנה געווען מיינט אז ס'האט געמאכט אן אפעקט אז די מאן קען מער נישט זיין קיין קיין משפיע צו איר. ווייל זי איז שוין ערגעץ אנדערשט. אפילו זי וועט בלייבן מיט איר מאן וועט זי זיין אבער ערגעץ אנדערשט. ממילא וועגן דעם קען די מאן, איז די איז די פשט, ווייל די מאן גייט נישט קענען זיין קיין משפיע אויב זי האט מזנה געווען, וועגן דעם דארף איר די מאן גט'ן. אבער מה שאין כן ווען די מאן איז געווען, די מאן האט געטוהן וואס ער דארף נישט, האט טאקע געטוהן אן עבירה, אבער ס'האט נישט צו טוהן, די ווארט איז, די מאן וועט נאך אלץ קענען געבן פאר די ווייב, אויב די פרוי איז מוחל פאר די מאן און זיי ווילן זיך לעבן צוזאם אין געזונטהייט, אפילו די פרוי איז נישט מוחל, הלכה קען נישט די פרוי צווינגען די מאן איר צו גט'ן, אז אבער עכ"פ די פשט איז, ווייל די מאן קען נאך ווייטער משפיע זיין אויף איר ליבשאפט, וועגן דעם מן התורה דארף מען זיך נישט גט'ן. נעקסטע שאלה. יא, די פון די פריערדיגע שיעור האב איך מסביר געווען אז די תורה האט גע'אסר'ט זנות, ווייל די תורה האט געוואלט אז די אז צווישן מאן און ווייב זאל זיין א קשר נפשי, און און דער אייבערשטער האט געוואלט אז דאס איז די איינציגסטע וועג ווען ס'איז דא א עכטע קשר נפשי צווישן מאן און ווייב, סאו ווען די מאן איז מיט די ווייב קען די די פרוי עכט הנאה האבן, אויב ס'נישט דא די עכטע קשר נפשי קען נישט די פרוי הנאה האבן, אזוי קען די פרוי הנאה האבן, אז די פרוי קען הנאה האבן קען די מאן זיין די משפיע. שוין פרעגט פרעגט יענער איך פארשטיי נישט, אונז האט מען אויסגעלערנט אז מצוות עונה טאר מען נישט הנאה האבען. ס'איז אזוי ווי עסן מצה, ס'איז אזוי ווי לייגן תפילין. וועגן דעם רופט מען עס די מצוה. וואס רופט מען עס די מצוה? ווייל ס'איז א מצוה. מען לייגט תפילין, מען שאקעלט לולב. און און רבי אלימלך שרייבט דארט אין די התנהגות אז מען דארף מען דארף ווען מען הייבט אן צו האבן הנאה דארף מען טראכטן ווי ס'קומט א גוי און ער וויל אים הרג'נען הרג'ט זיך על קידוש השם. בקיצור מען טאר נישט הנאה האבען. און דער חתן מדריך האט מיר געזאגט אז די גאנצע די גאנצע מצוות עונה דארף נעמען בערך צווישן צוויי מינוט און פינף מינוט, וכל הממהר הרי זה משובח, שוין סאו און ממילא מיין פרוי האט מיר שוין געזאגט זייער אסאך מאל אז זי איז עכט נישט אינטערעסירט, לאז מיך אפ, איך דארף עס נישט און כ'וויל עס נישט, אויף אזא אופן כ'דארף עס נישט, ס'איז גוט, אבער ער קען זיך נישט איינהאלטן, ער איז דאך נאר א מענטש, סאו ממילא ער מוז עס טון, אבער זי וויל טאקע נישט, אבער וואס זאל ער טון, נאר ער איז נאר א מענטש.

סאו עכ"פ, כ'גיי נישט אריינגיין, כ'זאג כ'גיי נישט זאגן די אלע שיעורים, כ'גיי נישט, נאר נאר כ'וויל ארויסברענגען א קליינע פוינט, יא אין די תורה שטייט די יסוד פון מצות עונה איז, שארה כסותה ועונתה לא יגרע, אין תורה שטייט אז א מאן זאל נישט צוריקהאלטן פון די פרוי, שארה, קליידונג, כסותה, שארה די שפייז, כסותה די קלייד, עונתה מיינט די צייט וואס מ'דארף געבן פאר די פרוי, לא יגרע, ס'טייטש אין אנדערע ווערטער די תורה זאגט אז מ'דארף געבן פאר די פרוי הנאה. יא, דאס זאגט די תורה. די תורה זאגט נישט עונתו, די תורה זאגט עונתה. יא, מען דארף געבן פאר די פרוי איר ענדזשוימענט, איר צייט, איר געשמאק, אדער אזוי ווי די, אזוי ווי די מלבי"ם זאגט, עונתה איז א לשון פון, דער משך חכמה זאגט דאס, ענטפערן אירע נידס. עונתה מיינט ענטפערן אירע נידס. סאו למעשה, טאמער איינער האט איז געווען מיט זיין ווייב און ער האט איר נישט געגעבן אן הנאה, האט ער נישט מקיים געווען מצות עונה, ער האט גארנישט געטון, ס'איז סתם פארקערט, טאמער זי האט נישט קיין הנאה האט ער איר סתם געפייניגט, און די גמרא זאגט זייער שרעקעדיגע זאכן אויף דעם, און מ'טאר נישט, מ'טאר נישט זיין מיט א ווייב ווען די ווייב האט נישט קיין הנאה, יא, סאו למעשה. דאס וואס די חתן מדריך האט געזאגט כל הממהר הרי זה משובח, איך ווייס נישט פון ווי ער האט גענומען די ליין, אבער ס'איז נגד התורה, ס'איז קלאר ס'איז נגד התורה, נגד די גמרא, נגד מענטשליכקייט, ס'איז סתם א רוצח, סתם א, סתם איך ווייס נישט פון ווי, איי דאנט נאו. על כל פנים אבער ס'איז נישט דא אזא זאך, על כל פנים ס'איז, איז, איך ווייס, איך האב שוין געהערט פון כמה ערליכע אידן, יא, פון די, פון די רבנים פון די פריערדיגע דורות האבן מיר געזאגט אז מצוות עונה דארף נעמען עטליעסט א שעה, יא, ס'איז נישט נישט דא אזא זאך אז מ'מאכט עס צוויי מינוט, פינף מינוט, נישט דא אזא זאך. מ'דארף ווארטן, מ'דארף מאכן זיכער אז די פרוי האט הנאה, מ'דארף געבן פאר די פרוי די געשמאק, מ'דארף מאכן זיכער אז זי אז זי אינדזשויט עס. און און דאס וואס דער רבי ר' מיילעך שרייבט רעדט זיך ווען א דעם א א טאמער די פרוי האט זיך שוין אינדזשויט, ער האט שוין מקיים געווען די מצוות עונה, ער וויל זיך יעצט אינדזשויען, זאגט מען א א א, רויבערס קומען, גייסט שטארבן אויף קידוש השם, אבער ביז די פרוי האט נישט הנאה האט ער נישט מקיים געווען מצות עונה, נישט שייך אזא זאך איז אזוי ווי נישט הנאה צו האבן, און בכלל דארף מען וויסן, יא דאס וואס שטייט אין רבי ר' מיילעך, יא נישט ס'האט נישט מיט ס'האט נישט מיט אונז, אזוי ווי כ'האב אמאל געהערט א גוטע מעשה אז איינער איז אמאל געקומען צום טאהשער רב זכרונו לברכה האט אים געפרעגט וואס טוט מען וועגן תאוות אכילה? האט ער אים געזאגט שטייט אין רבי ר' מיילעך בשעת ווען מ'עסט זאל מען טראכטן מאכל איז די איז די ש ס די גמטריא י ק ו ק מיט אקיה איך ווייס וואס בקיצור מען זאל טראכטן שוין שוין עס איז געקומען נאך דעם צו צו צו די מענטש איז געגאנגען פרעגן ר' ר' הערשעלע ספינקער אז וואס טוט מען מיט תאוות אכילה זאגט ער וואס הייסט.

ס'איז דא, ס'איז דא דורות, איך זאג, איך זאג יעדע זאך האט זיך זיין זמן, ס'איז געווען, ס'איז געווען גרויסע מענטשן וואס האבן געקענט מקיים זיין שטייט אין צעטל קטן, אונז איז נישט, אזוי ווי דער רבי ר' מיילעך האט געשריבן די ספרן של צדיקים, יא, דאס האט נישט קיין שייכות מיט אונז, אוודאי מען לערנט עס, מען קוקט אין דעם אביסל, אבער ס'איז נישט, די מדריגות דארף מען לאזן פאר מדריגה אידן. איינער געפרעגט די זעלבע שאלה אביסל אביסל אנדערש ווי פריער, און בקיצור דא א פרוי האט געפרעגט, יא פריער די שאלה איז געווען פון א מאן, די שאלה פרעגט א פרוי, אז אז בקיצור די גאנצע די גאנצע מצוה פון עונה איז אז די מאן זאל משפיע זיין הנאה פאר די פרוי,

בקיצור כ'האב מסביר געווען דא אין די שיעורים פון פון אז ס'איז דא אין אין בכלל מ'דארף וויסן אין פלעזשער אין די וועלט איז דא דריי סארטן פלעזשערס ס'איז דא ס'איז דא א גשמיות'דיגע פלעזשער ס'איז דא ס'איז דא א פיזיקעל פלעזשער נאכדעם איז דא א אן עמאשענעל פלעזשער און נאכדעם איז דא א ספיריטשועל יא ס'איז דא רוחניות

ס'איז דא א הנאה, יא, ס'איז דא א הנאה פון א, פון א קאנעקשאן, יא, ס'איז א אימאשענעל קאנעקשאן, יא, א קאנעקשאן ברענגט א מורא'דיגע הנאה, ס'איז דא א געוויסע הנאה אין די מענטש, נאכדעם איז דא א רוחניות'דיגע, ס'איז דא א, ווען איינער דאווענט, אדער ער הערט א גוטע ניגון, אמאל א מענטש הערט א שיינע ניגון, ער ווערט מורא'דיג אנגעווארעמט, וואס איז דאס? דאס איז מער א רוחניות'דיגע, ווען ס'קומט צו מצות עונה, האט דער אייבערשטער געוואלט אז א מענטש זאל האבן אלע דריי צוזאמען. ס'איז דא וואס טייטש די אלע סארטן פלעזשערס וואס איז שייך און וואס איז דא אין די בריאה, האט דער אייבערשטער געוואלט זאל צוזאמען זאל זיין ווען מ'איז צוזאמען, ס'איז דא די רוחניות'דיגע חלק וואס ס'שטייט אין זוהר אז דא איז דבקות רוחא ברוחא וואס ס'ווערט אז די צוויי האלבע נשמות, יא יעדע קאפל איז דאך איינס, פאר זיי זענען אנגעקומען אויף דער וועלט זענען זיי געווען איינס, יעצט קומען זיי צוריק צו זיי זענען געווארן דער איז געבוירן ביי זיינע עלטערן זי איז ביי אירע עלטערן, מ'האט חתונה זענען מ'איז צוריק איינס, און ווען מ'איז צוזאמען איז דא א מורא'דיגע קאנעקשאן, עס איז דא די קאנעקשאן וואס איז דא די צוויי האלבע נשמות ווערן פאראייניגט, ווערן איינס, דאס איז א מורא'דיגע רוחניות'דיגע, ס'איז א עכטע פלעזשור, ווען איינער פילט עס, ווען איינער ווייסט וואס ס'איז, ס'איז א מורא'דיגע גוטע געש, ס'איז א מורא'דיגע געשמאק, נאכדעם איז דא די עמאושענעל קאנעקשאן, יא די קאנעקשאן וואס איז צוזאמען, נאכדעם איז דא די פיזיקעל, יא, ס'דא א חלק פיזיקעל וואס די אייבישטער האט געמאכט אז בשעת מ'איז צוזאמען זאלן ביידע הנאה האבן סיי די מאן סיי די פרוי, סא למעשה, אוודאי די עיקר איז אז די מאן דארף אינזין האבן צו געבן פאר די פרוי פלעזשער, אבער על כל פנים די מאן קען נישט געבן פאר די פרוי פלעזשער אויב ער אינדזשויט זיך נישט, די גאנצע פלעזשער פאר די פרוי איז אז די מאן אינדזשויט זיך מיט איר, סא למעשה ער טאר עס נישט טוהן ווייל ער וויל זיך אינדזשויען, אבער על כל פנים ווייל ער וויל איר געבן פלעזשער וועגן דעם האט ער הנאה דערפון, סא למעשה איז אוודאי אוודאי ווען מען זעט אין די גמרא אין די ראשונים כ'מיין צו זאגן ווען איינער וויל זאגן אז מען איז מקיים מצוות עונה אז די אז די פרוי זאל האבן פלעזשער און מצוות עונה איז א גוי'אישע זאך, כ'ווייס נישט כ'ווייס נישט וועלכע, קודם די כלה טיטשער האט נישט געלערנט קיין גמרא איך ווייס נישט זי קען נישט קיין חזל'ס מסתמא אויב זי וואלט געקענט חזל'ס וואלט זי געזען האלאו ס'איז דא פיל חזל'ס אז ס'באלאנגט אזוי אז א פרוי זאל הנאה האבן סאו סאו איך מיין די חלק אז די פרוי פרעגט אז זי האט קיינמאל נישט געפילט די הנאה, איך האב אין איינע פון די שיעורים פון קדושת הבית האב איך א גאנצע שיעור אויף דעם, פארוואס קען זיין אז ס'דא פרויען וואס האבן קיינמאל נישט הנאה, איך גיי נישט איבערגיין די גאנצע שיעור דא, קודם ס'איז נישט א פלאץ צו זאגן אזוי די שיעור, די שיעור איז אויב איינער וויל הערן די דאס איז דא, איך האב דארט א גאנצע כמעט א שעה רעד איך וועגן דעם אליין, פארוואס איז דא פרויען וואס זיי פילן נישט די הנאה. אקעי נעקסטע שאלה. אין שאלות ותשובות נאמבער צען האב איך געזאגט פארוואס די תורה האט גע'אסר'ט הלכות נדה, ווייל די טבע פון א פרוי איז אז זי קען נישט הנאה האבן די ערשטע צוועלף טעג פון איר סייקל, וואס טייטש די הארמאנס פון די פרויערישע הארמאנס די ערשטע צוועלף טעג פון איר סייקל איז נידריג, נאכדעם ווערט עס גייט עס ארויף זייער הויעך, און דעמאלס ווען זי אוויולעיט דעמאלס איז עס גאר הויעך, דאן ווערט עס נידריגער נידריגער נידריגער נאכדעם נאכדעם ביזן סוף חודש, דערנאך דערנאך גייט עס צוריק אראפ וואס אזוי ווי די לבנה יא די לבנה די ערשטע חלק פון חודש איז עס זעט מען עס גארנישט נאכדעם ווערט עס אביסל גרעסער און גרעסער און גרעסער עס קומט האלב חודש די האלבע לבנה עס איז מוראדיג א שיינע לבנה די לבנה איז שענער ווען עס איז אזוי האלבוועגס ווי ווי ס'איז אינגאנצן בקיצור דעמאלטס איז די שענסטע נאכדעם נאכדעם ווערט עס גרעסער און גרעסער און גרעסער עס איז עס טייטש די הארמאנס איז שוין נישט די זעלבע שטארק ווי עס איז אינדערמיט אבער דאס איז די און דער אייבערשטער האט געוואלט אז בשעת ווען מאן און ווייב זענען צוזאמען זאל זי אייביג הנאה האבן, טאמער מען וואלט געמעגט זיין צוזאמען א גאנצע חודש, וואלט אויסגעקומען אז די ערשטע צוועלף טעג איז עס, זי וואלט עס נישט ענדזשויט, האט דער אייבערשטער געזאגט, איינע פון די סיבות, יא אויב עטס געדענקטס האב איך מסביר געווען, פרעגט מיר יענע, פרעגט מיר יענע פרוי, אז אויב דער אייבערשטער האט האט גע. דער אייבערשטער האט געמאכט הלכות נדה כדי, ווייל די טבע איז אז די פרוי ענדזשויט נישט די ערשטע צוועלף טעג, זאל ער מאכן זאל עס יא ענדזשויען די ערשטע צוועלף טעג, נישט דארפן האבן הלכות נדה. דער זעלבער רבונו של עולם וואס האט געמאכט די תורה וואס האט געמאכט די נעטשער קען מאכן די נעטשער אנדערש, קען מאכן אז מ'זאל עס ענדזשויען און נאכדעם וועט נישט זיין הלכות נדה, יא מורא'דיג! דאס הייסט היינט בין איך גערעכט, אויב דאס איז די נעטשער אקעי, אבער יא איין קשיא. און נאכדעם פרעגט זי, זי זעט ביי זיך אז אלעמאל ווען ווען זי איז א נדה, אפשר די ערשטע פאר טעג ווען ווען זי איז ממש א נדה, זי איז נישט אינטערעסירט אין גארנישט, אבער איינמאל זי הייבט שוין אן צו ציילן שבעה נקיים האט זי אלעמאל אזא נסיון און זי וויל אזוי שטארק איר מאן זאל איר טאטשן, זי דארף זיך אלעמאל צוריקהאלטן מיט אייזערנע קייטן, יא, און אלעמאל פרעג איך, זאגט זי, אויב איך בין גערעכט אז א פרוי האט, ענדזשויט עס נישט, פארוואס האט זי בכלל א תשוקה זיך צו טאטשן? סאו לכאורה וואלט געדארפט זיין אז זי, אז לכאורה וואלט נישט געדארפט איר באדי וועלן וועלן בכלל א טאטש, און. נאכדעם פרעגט זי, אקעי, זי פארשטייט אז די תורה האט נישט געוואלט, די תורה האט נישט געוואלט אז ממש די די עצם וואוינען צוזאמען, פארוואס האט די תורה נישט געקענט באשטיין מען זאל מען זאל געבן א האג א קיש, וואס איז דאס, יעדע פרוי וויל עס, פארוואס פארוואס האט די תורה דאס נישט געלאזט, יא, גוט, א גוטע קשיא, און סאו די ענטפער איז אזוי, פארוואס די תורה האט נישט געאסרט, די לעצטע קשיא, פארוואס די תורה האט נישט געאסרט, פארוואס די תורה האט נישט געלאזט סתם קישן, האגן, טאטשן, די ענטפער איז ווייל די אייבערשטער האט געוואוסט די שוואכע נעטשער פון פון אונז מענטשן, אויב אונז גיימער טון דאס גייט גייט מען אנקומען צו נעקסט, יא עס איז עס איז פשוט וואן פלאס וואן איקוואלס טו, יא די מציאות איז מענטשן וואס רעדן זיך איין אז זיי גייען יא קענען זיך טאטשן, זיי גייען נישט אנקומען צו זאך, עס איז די מציאות ווייזט נישט אזוי, די מציאות ווייזט די רגע וואס א מענטש פעסט, יא עס איז דא באונדעריס, אויב מען גייט אריבער די באונדעריס קומט מען, סאו די רבונו של עולם האט געוואוסט די שוואכקייט פון א מענטש האט דער רבונו של עולם געזאגט נאו טאטשינג, פינישט, נאו טאטשינג, ממילא וועט מען נישט אנקומען. יא, איינער זאגט ניין כ'האב שוין אסאך מאל געטאטשט און כ'בין נישט אנגעקומען, איך זאג אלעמאל פאר מענטשן, יא, די תורה האט געוויסט איין מאל דארף נאר געשען א מיסטעיק, נאר איין מאל, די תורה האט גע'אסר'ט אלע מאל זאל איין מאל נישט געשען קיין מיסטעיק, יא, א מענטש, א מענטש קען זיך איינהאלטן צוואַנציק מאל און ערשט איין און צוואַנציקסטע מאל נישט, סאו האט די אייבערשטער געזאגט נאו, סטעי אוועי, חלילה וחס עס זאל נישט אנקומען צו יא אזוי האבן מיר געזאגט פאריגע וואך עס קען זיין חלילה מען וואוינט צוזאמען קען קען מען אנקומען צו מחלות צו אנדערע זאכן בקיצור די די די סיבה וואס די אייבערשטער האט עס אזוי געוואלט יא סאו ממילא וועגן דעם האט די אייבערשטער געזאגט לא תקרבו יא בכלל גארנישט יעצט יעצט פרעגט די פרוי וואס הייסט אבער זי האט יא א מוראדיגע תאווה, יא זי האט א מוראדיגע ציק, זי וויל זיך אלעמאל טאטשן, דו ווייסט ס'איז דא די זאך וואס הייסט מים גנובים ימתקו, יא ס'איז דא א זאך וואס מען טאר נישט, האט עס עפעס א מוראדיגע זיסקייט, יא מים גנובים ימתקו, געגנבעטע וואסער זאגט שלמה המלך איז זייער זיס, איך האב אמאל געזען א ווידיאו פון איינעם, א קליפ, עפעס א גוי, ער רופט די קליפ די מיסינג טייל. אזוי רופט ער די קליפ, די מיסינג טייל. ער זאגט אלעמאל א מענטש קומט אריין אין א פלאץ, ער זעט אלעמאל ס'דא טויזנט טיילס אויפן דאך, ער זעט אלעמאל די מיסינג טייל. אלעמאל גייט די אויגן נאר צו די טייל וואס ס'פעלט. וואס קוקסטו דארט? ס'דא ס'דא נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק אנדערע טיילס, וואס זוכסטו אויף די טויזנטסטע טייל וואס ס'פעלט? אבער דאס איז די טבע פון א מענטש. א מענטש זעט אלעמאל די לאך. שוין ברענגט ער דארטן אז ער פלעג ער איז ארויסגעגאנגען ער איז געגאנגען זוכן א שידוך ער זאגט ער האט געהאט א חבר א אידישע חבר געהייסן שלומי שוין זאגט ער ער איז ארויסגעגאנגען מיט ארויסגעגאנגען מיט א מיידל און ער זאגט פאר שלומי דו ווייסט איך מיין אז די עיקר מעלה פון א פרוי איז אז זי אז אז אז וואס איז א באלעבאסטע זי קען קאכן זי קען באקן זי קען רוימען אקעי איך הער. האסט א פוינט. שוין צוויי וואכן שפעטער גייט ער ארויס מיט נאך א פרוי און און ער זאגט ער זאגט פאר דער שלומי איך מיין אז די עיקר די עיקר מעלה פון א פרוי איז זי איז שיין. שוין צוויי וואכן שפעטער גייט ער ארויס נאכאמאל אזוי יעדע יעדע וואך האט ער געזאגט עפעס נאך א מעלה יא די פרוי א פרוי אז א פרוי איז נישט א טשעפענאק זי הערט אויס זי איז וואלנערבל בקיצור יעדע מאל האט ער געזאגט א צווייטע זאך. שוין אזוי פון די פיפטע וואך זאגט שלומי פאר די גוי, ווארט איך וועל דיר זאג מיר נישט, זאג מיר נישט, איך וועל דיך זאגן וואס ס'פעלט אויס אין א מיידל, ס'פעלט אויס אין א מיידל דאס וואס דו, די מיידל וואס דו ביסט היינט ארויס וואס יענער האט נישט, דאס, דאס איז די עיקר אין א מיידל, ס'טייטש יעדע וואך וואס דו האסט מיר געזאגט, איין, די וואך וואס ביסט ארויס געגאנגען די מיידל איז נישט געווען די שיינע, אה, די עיקר איז א מיידל זיין א שיינע, די וואך דו האסט געטראפן די זיסע, סתם א סלאפי וואן, אה, די עיקר איז מ'מוז זיין א באלעבאסטע, דו דו האסט האסט געטראפן א פרוי וואס איז א סי אי או אויף א קאמפעני, ניין די עיקר איז א מיידל זאל זיין וואלנערבל, אזוי בקיצור, יעדע מאל האסטו געטראפן, סא דאס איז די טבע פון א מענטש, די טבע פון א מענטש איז, אלעמאל וואס ער האט נישט, ניין דאס איז די עיקר, דאס איז די עיקר, מען פארגעסט פון וואס, מען פארגעסט פון וואס איך האב יא. אזוי איז עס, א מענטש פאר ער האט חתונה איז ער אזוי עקסייטעד, חתונה, איינמאל ער האט חתונה ער קען שוין זיין פרוי און און דאס, אז א פרוי האט איין חסרון, אה דער איז שוין, ער האט גארנישט, ער האט גארנישט, ער פארגעסט פון וואס ער האט, וואס ער האט, ווי גוט זיין ווייב איז, ווי שיין זיין ווייב איז, דאס פארגעסט ער, עפעס עפעס א חסרון, אה שוין, די עיקר איז, דאס איז די טבע פון א מענטש, וואס א מענטש האט נישט, דאס איז סא דעם איז מים גנובים ימתקו. א מענטש געגנב'עטע וואסער, דאס וואס א מענטש האט נישט וואס ער דארף גנבענען, דאס איז וואס טייטש די מציאות וואס א מענטש האט נישט, דאס איז מורא'דיג זיס. יא, סא למעשה וועגן וועגן די צוויי וואכן טאר מען זיך נישט טאטשען, וויל מען א וויל וויל, ס'איז נישט די פשט אזוי ווי טאקע ווען דער אייבערשטער וואלט געלאזט און מ'וואלט געווען צוזאמען וואלט זי עס קיינמאל נישט ענדזשויעט, נאר ווייל דער אייבערשטער האט געזאגט מ'טאר נישט, אה, סא דאס איז די סיבה פלעין פארוואס זי פארוואס זי זוכט עס, זי זוכט עס נישט יא, דער בית הלוי זאגט אז א מענטש טראכט אריין עכט שטארק, קען א מענטש זעהן ווי אלע נסיונות זענען סתם אויפגעבלאזן. אמאל זעהט מען א מענטש לויפט נאך א פרוי פאר פאר צוויי יאר און ספענדט אויף דעם מיליאנס אוו דאלערס, און נאכדעם איינמאל ער האט איר, פערטיג, נאך צוויי וואכן גט'ן זיי זיך, פרעגט ער וואס איז געשעהן? וואס איז געשעהן? כ'מיין מען זעט עס היינט, אסאך מאל סעקרעטעריס זיי גט'ן זיך מיט זייערע מענער, און די מענער גט'ן זיך מיט זייער ווייבער, און זיי האבן חתונה נאך צוויי דריי וואכן, דאס איז א נאון זאך אין די וועלט, נאך צוויי דריי וואכן איז די געים אווער, פארוואס וואס איז געשען? ווייל ס'איז נאר אינטערעסאנט ווען מען טאר נישט, די רגע וואס מען מעג שוין איז וואס אינטערעסאנט? נעה דאס האב איך דאך געהאט פריער אויך, וואס וואס וואס כ'פארשטיי נישט וואס, און וואס פארוואס בשעת ווען זי איז געווען חתונה און דו ביסט געווען חתונה געהאט איז זי יא געווען אינטערעסאנט ווייל דעמאלטס האט מען נישט געטארט, אבער די רגע וואס מ'מעג, זאגט די בית הלוי, טאמער א מענטש כאפט דאס, זעט ער אז די גאנצע זאך פון תאוות איז סתם א בלאני מאקעראני, ס'איז א אויפגעבלאזענע מעשה. סא למעשה דאס געשען, בשעת ווען, בשעת ווען מ'איז א, בשעת ווען, ווען, ווען מ'איז א נדה, בקיצור, און ס'איז, ס'ציט איר, די סיבה פארוואס ס'ציט איר איז ווייל מ'טאר נישט. און אויך די סיבה איז פארוואס ס'ציט איר, ס'ציט איר די, ס'ציט איר סתם די די טאטש, ס'ציט איר נישט די גאנצע מצוה, ס'ציט איר די טאטש, איך האב פריער מסביר געווען, אוודאי ציט די טאטש, און די אייבערשטער האט געזאגט מען טאר נישט די טאטש ווייל דורך די טאטש קען מען אנקומען ווי מען דארף נישט, סאו למעשה זי פרעגט די קשיא פארוואס האט די אייבערשטער טאקע געמאכט אזוי די טבע, זאל די אייבערשטער מאכן די טבע אנדערש, יא אונז ווייסן אזוי אז ווען מאן און ווייב ענדזשויען עס, עכט ענדזשויען עס, אבער די עכטע ענדזשוימענט דאס מאכט א גוטע קינד, דאס טייטש די ספר חסידים שטייט אז די מער אינדזשויעבל מאן און ווייב אינדזשויען זיך בשעת די מצוה און און זי ווערט מעוברת איז די קינד א קלוגערע קינד א געלונגענערע קינד א שענערע קינד יא אלע מעלות וואס א קינד האט די מער ליבשאפט ס'איז איז זענען זיי מער פאראייניגט זיי זענען מער פאראייניגט איז די קינד אסאך קלוגער פונקט פארקערט וואס מענטשן טראכטן, מענטשן טראכטן, כ'וועל מיך הייליגן, נישט הנאה צו האבן, לא להנאת גופי חס ושלום, און דאס וועט ברענגען א הייליגע קינד, ניין ניין, דעמאלטס ווערט א נערוועזע קינד. אז מ'וויל האבן א עכטע הייליגע קינד, איז עס פארקערט, די מער ליבשאפט ס'איז און די מער געשמאק מ'איז, די מער האט דער אייבערשטער געוואלט, ווען ס'קומט צו די צייט פון אוועלעישן, וואס דאס איז ביי די צוועלפטע טאג פון די סייקל על פי רוב, יא, ערגעץ צוועלפטע, דרייצנטע, פערצנטע טאג, ערגעץ דעמאלטס די פרוי טוט אוועלעיטן, האט דער אייבערשטער געוואלט זאל זיין מיט א מורא'דיגע געשמאק, האט דער אייבערשטער געזאגט נאו טאטשינג, אזוי ווי מען ציט אונטער די מצב, מים גנובים ימתקו, מען לאזט זיך נישט אהער, מען מעג יא, מען מעג נישט, ניין איך גיי נישט, ממילא נאכדעם ווען ס'קומט די צייט פון אוועלעישאן, דעמאלס טאקע עס זאל זיין, עס זאל זיין, זי וועט ווערן פרעגנענט, עס וועט זיין מורא'דיג, עס וועט זיין א געלונגענע קינד, סא למעשה דאס איז וואס דער אייבערשטער האט געזאגט. דאס וואס דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט די נעטשער איז ווייל דער אייבערשטער האט רחמנות געהאט אויף אונז. אקעי נאך א שאלה, ס'איז אריינגעקומען די וואך זייער אסאך שאלות וואס מענטשן האבן געפרעגט וועגן זרע לבטלה, פארוואס האט דער אייבערשטער גע'אסר'ט זרע לבטלה, איך ווייס נישט פארוואס ס'איז אריינגעקומען די וואך אבער זעט אויס מענטשן האבן אנגעהויבן צו פילן קאמפארטעבל אז מ'קען פרעגן וואסערע שאלה מ'וויל, אלע האבן אנגעהויבן אזוי, קיצור זיי קענען פרעגן, מ'האט נישט קיינער גייט נישט זיין ברוגז אז מ'פרעגט סאו בקיצור, בעיסיקלי אלע האבן געפרעגט די שאלה, וואס שטערט, אונז ווייסן אז זרע לבטלה איז א עבירה, וואס שטערט עס, וואס שטערט עס, וואס שטערט עס, וואס וואס שטערט עס די אייבישטער, הו קעירס, וואס האט ער שוין געטוהן דא, גארנישט געטוהן, סא יעדער איינער האט עס געפרעגט אין א אנדערע לשון, אבער כ'מיין בעיסיקלי דאס איז געווען, דאס איז געווען די שאלה. די תשובה איז, אונז דארפן פארשטיין אזוי, יא, אין זרע, אין ספערם, איז דא א גאנצע מענטשעלע. היינטיגע צייטן ווען מען קוקט אריין מיט א מייקראסקאופ, יא, מען קען זען, מען קען זען אין ספערם קען מען זען א מענטשעלע, מען קען זען ווי עס איז דא א שטעקן מיט א קאפ, און ס'לעבט, ס'ממש ס'לעבט. די גמרא זאגט ווען איינער איז מוציא זרע לבטלה, זאגט די גמרא ער הארגעט מענטשן, ער הארגעט טאקע מענטשן, וואס ס'איז מענטשעלעך? ס'איז מייקראסקאפיק, ס'איז נישט קיין גרויסע מענטשן, אבער ס'איז מייקראסקאפיק איז עס מענטשן, ס'איז דא ס'איז דא ס'איז דא, מען זאגט יעדע מאל וואס א מענטש גיבט ארויס פון זיך זרע, יא, איז אין די טויזענטערס, יא, איז איך ווייס נישט, איינער האט געפרעגט גוגל, האט גוגל געזאגט אז ס'איז דא הונדרעט מיליאן ספערם יעדע מאל וואס א מענטש. יא ס'איז א נאמבער. יא וואס טייטש וואס טייטש אז ס'איז דא אזויפיל מענטשעלעך, הונדרעט מיליאן מענטשעלעך, און יעדע מאל ס'איז א מענטש איז מוציא זרע לבטלה, הרג'עט ער אפ הונדרעט מיליאן מענטשעלעך. יא ס'איז א שרעקעדיגע זאך. יא וועט מען פרעגן דען פארוואס דעמאלס מעג מען וואוינען מיט די ווייב? פארוואס מיט די ווייב מעג מען יא? נאר וואס געשענט איז אלעמאל, איינס בלייבט לאמיר זאגן אזוי, ווען ווען ווען א מענטש ווען א מענטש איז מיט די ווייב איז דא איז דא איז דא איין ספערם איינס וואס ער כאפט די איי נאר מיט די צייט פון די חודש וואס די פרוי אוועלעט יא פאלט ארויס א איי פון די אוועריס פאלט אריין א איי אין די רחם נאכדעם טאמער די זי איז צוזאמען מיט איר מאן גייט נישט אריין די ספערם ביז די רחם וואס געשענט איז אז ס'גייט אריין אין די פלאץ ווי ווי די מאן און ווייב זענען צוזאמען גייט אריין ספערם און ספערם איז א לעבעדיגע זאך און די אלע ספערמס נעמען זיך לויפן. און אזוי ווי היינט לויפען נאך מענער פרויען, שוין דעמאלטס פון ווען סאיז דא ספערם איז די ספערם פון די מאן, די די ספערם נעמען זיך לויפען און ווילען כאפען די איי, און יעדער איינער וויל עס כאפען, נאכדעם ווען איינער האט געכאפט די איי איז געווארען ווי מען זאגט ס'ווערט שוין פארנומען, ווייל טאמער צוויי ספערמס כאפען די איי דעמאלטס קען נישט די קינד ווערען דעוועלעפט, סקען נישט זיין

און ווען ס'ווערט צוזאמגעשטעלט ווערט עס אנגערופן א עמבריאו, די עמבריאו צעטיילט זיך אין צוויי, דעמאלס ווערט עס איידענטיקל טווין. ווייל דעמאלס ווען עס איז דא צוויי צוויי אייער איז דאס נישט קיין איידענטיקל טווין, אבער אויב עפעס איז די איי איז געווארן ספליטעד אין צוויי, די טו האט זיך עס געספליטעד, דעמאלס איז עס איידענטיקל טווין, און דעמאלס זענען זיי ממש איינס. עס וואס איידענטיקל טווינס, עס איז זייער פאני, וואס ער טראכט, ער טראכט, וואס ער פילט, ער פילט, עס איז פלאי פלאים, ווייל זיי זענען טאקע, ביצירה זענען זיי איינס, במילא עס איז איין זאך. שוין, די מעשה איז, וואס האט די אייבערשטער געמאכט אז צוויי ספערם זאלן נישט כאפן א איי, סאו זיי זאגן אז ס'איז א מורא'דיגע זאך וואס געשענט, היינטיגע צייטן קען מען אלעס זען מיקראסקאפיק, אז וואס געשענט איז, נאכדעם וואס א א ספערם האט געכאפט די איי, לאזט זיך אראפ אזוי ווי מחיצות, אין די רחם לאזט זיך אראפ אזוי ווי מחיצות, און ס'שיקט אוועק אלע ספערם, ס'איז שוין פארנומען. איך האב געזען א גאנצע באשרייבונג פון א דאקטער וואס האט עס געזען, איז געווען א פרייער, איז געווארן א בעל תשובה. ער האט געזען וואס ס'געשעט, בקיצור, מען מיינט אז ס'איז דא א גאנצע שטאט איז דא דארט, א גאנצע מלחמה, ס'איז דא דארט הערסט נאכאמאל טויזענטער טויזענטער ספערמס נעמען זיך לויפן, יעדער וויל עס כאפן, מיליאנס זאגט מען, יא זיי ווילן עס כאפן, איינער האט עס געכאפט, נו אקעי, נאכדעם קומט ער בקיצור, נעה, גייטס אוועק, פארנומען. און ס'לאזט זיך ממש אראפ א מחיצה, מיקראסקאפיק זעהט מען ווי ס'לאזט זיך אראפ א מחיצה און גייטס פון דא. שוין פרעגט מען א קשיא, איך פארשטיי נישט, אויב יעדע מאל איז דא מיליאן ספערם, איז א פראבלעם מיט הרג'נען קינדער, נו פארוואס פארוואס מעגט מען וואוינען מיט א פרוי? א פרוי איז אויכעט נאר ווען זי קען ווערען מעוברת, און ס'ווערט נאר איין ספערם, איין איין ספערם ווערט ווערט א מענטשעלע, און די אלע איבעריגע איז הרג'עט מען. יא וואס איז וואס איז די היתר וואס מען מעג? שטייט אין זוהר א מורא'דיגע זאך, די זוהר זאגט, אז די פלאץ פון די פרוי ווערט אנגערופן רחם, יא? רחם איז די זעלבע אותיות ווי רמח, יא? רמח, רמח, איברים איז דא אין א מענטש, סאו די זוהר זאגט א מורא'דיגע זאך, ווען ס'גייט אריין ספערם אין די פלאץ פון די רחם פון א פרוי, באקומט יעדע ספערם זיין תיקון. לויט ווי די זוהר זאגט באקומט אפילו יעדע ספערם, די אלע הונדרעט מיליאן ספערמס באקומען נשמות. דאס טייטש אז אין אנדערע ווערטער ס'נישט די פשט אזוי ווי ס'איז. ס'איז נישט לבטלה. ס'איז דא איין פלאץ אין די בריאה וואו ס'קען האבן א תיקון. דאס דארף, אויב ס'גייט נישט אריין אין די פלאץ פון די רחם, איז די, סתם די זוהר זאגט זייער א אינטערעסאנטע זאך. מיר ווייסן אז ס'איז דא רמח מצוות עשה. ס'איז דא רמח מצוות עשה, און און פרויען זענען נישט מחיוב מיט רמח מצוות עשה. פרויען זענען פטור מצוות עשה שהזמן גרמא. ווען א מאן און א פרוי זענען צוזאמען, און מען גייט אריין אין די רחם פון א פרוי, וואס קיצור איז מען גייט אין די פלאץ פון די רחם וואס דאס איז רמח, דאס מאכט אז די פרוי איז כאילו זי האט געלייגט תפילין, זי ווערט קאנעקטעד מיט די מאן, און די מאן, ס'טייטש זי האט א רחם, זי קאנעקט זיך מיט די מאן וואס די מאן טוט אלע די אלע רמח מצוות עשה, אזוי באקומט זי די שלימות פון די מצוות עשה. לא תעשה'ס טוט זי, די שס"ה לא תעשה'ס טוט זי, אבער די רמח עשה'ס טוט זי נישט, זי האט די קאנעקשאן נאר דא איז א מורא'דיגע זאך, ווען מאן און ווייב זענען צוזאמען, איז דא א מורא'דיגע ענערדזשי וואס ס'גייט פון דעם מענטש צו דעם מענטש, סאו די ענערדזשי פון די מאן, וואס די מאן איז מקיים, ער לייגט תפילין, ער טוט אלע מצוות עשה שהזמן גרמא, גייט צו די פרוי, כאילו די גאנצע ענערדזשי פון די מצוות גייט צו די פרוי, זאגט די זוהר, וועגן דעם רופט מען רחם און רמח, ווייל זי באקומט די רמח עשה'ס פון די. פון די מן. קיצור זאגט אויך דער זוהר אז די רחם איז אזוי ווי רמח, סאו די פשט איז אז יעדע מאל וואס ס'גייט אריין אין די פלאץ פון די רחם פון די פרוי באקומט יעדע ספערם, די אלע הונדערט מיליאן ספערם באקומען א תיקון, יא ס'גייט אין די פלאץ ווי ס'ווערט בריאה, יא ווי ס'איז דא בריאה, יא אזוי ווי ס'ווערט א מענטש, סאו יעדע ספערם באקומט זיין תיקון, אבער אויב חלילה ס'גייט נישט אויף די פלאץ פון א רחם, אזוי אויב אזוי איז די באקומט נישט די באקומט נישט די ספערם א תיקון און וועגן דעם איז ווען איינער איז מוציא זרע לבטלה איז אזוי ווי ער הארגעט טויזענטער קינדער ווייל די אלע די אלע ספערמס באקומען נישט זייער תיקון און די זעלבע זאך איז ווען איינער איז מיט א פרוי איז דא מענטשן וואס מיינען אז בשעת מען איז מיט א פרוי מעג מען יא מוציא זיין זרע לבטלה עס איז נאר ווען מען איז נישט מיט די פרוי עס איז א מוראדיגע מיסטעיק עס איז נישט ריכטיג יא עס איז נאר איין פלאץ ווי מען מעג מוציא זיין זרע נאר די פלאץ פון די רחם א אנדערע פלאץ טאר מען נישט ארויס געבן קיין קיין ווייל די איינציגסטע פלאץ ווי די ספערם באקומט זיין תיקון איז נאר ביי די מקום רחם. איינער האט געפרעגט א שאלה און טאמער ס'איז דא אזאך ס'הייסט היסטערעקטאמי וואס טייטש א פרוי זיי ס'איז ליידער דא א גאנץ אסאך פרויען וואס מ'דארף ארויסנעמען די גאנצע סיסטעם יא טאמער זיי האבן יענע מחלה אין די רחם ס'איז דא געוויסע געוויקסן זיי דארפן ארויסנעמען די גאנצע רחם סא איינער האט מיך געפרעגט אה מיין ווייב האט עניוועי נישט קיין רחם סא ס'איז עניוועי זרע לבטלה פרעגט ער צו ער מעג יא מוציא זיין זרע לבטלה איך האב נישט פארשטאנען זיין שאלה, ער וואלט געדארפט פרעגן צו ער מעג וואוינען מיט זיין ווייב, ער האט נישט געפרעגט די שאלה, ער זאגט סא עניוועי סא ווען מ'פרעגט, איי דאנט נאו, אבער על כל פנים, די ענטפער איז, ס'איז דא א סטייפלער, די סטייפלער זאגט אז די, ס'איז, אפילו מ'האט ארויסגענומען די רחם, אבער ס'איז דא די מקום רחם, סא די סטייפלער לייגט עס אראפ אזוי ווי די, די גאנצע פלאץ דארטן הייסט רחם, וואס טייטש אפילו די מאשין, ווען יענע שטיקל פלייש איז ארויסגענומען, אבער יענע פלאץ פון די פרוי הייסט רחם. ממילא טענה'ט ער אז ס'איז נאך אלץ דא רחם, ס'איז נישט די פשט, ס'איז דא די רחם וואס די זוהר זאגט אז ס'האט א תיקון, איז נאך אלץ דא, סאו יעדע מאל וואס וואס מ'גיבט ארויס ספערם אין די פלאץ, בקיצור באקומט עס א תיקון, אבער אויב מ'גיבט עס ארויס אויף אנדערע פלעצער, איז באקומט עס נישט קיין תיקון. סתם דאס כ'האב פריער געזאגט אז מאן און ווייב זענען צוזאמען איז דא די ענערדזשי דאס זאגט די זוהר אז די ווייב באקומט די מצוות פון תפילין ווי אזוי און די אלע מצוות עשה סתם כ'האב אמאל געזען א שרעקליכער זאך אז למשל טאמער למשל א מענטש וואוינט מיט א לאמיר זאגן אפילו מיט א שיקסע וואס דער שיקסע האט געוואוינט מיט הונדרעט אנדערע מענער וואס טייטש די פרוי האט אין זיך ענערדזשי פון הונדרעט מענטשן און דער מענטש וואס וואוינט מיט דער פרוי באקומט די אלע ענערדזשי פון די אלע הונדרעט מענטשן סאו אסאך מאל מענטשן ווערן ממש קוקו. זיי ווערן ממש משוגע זיי ווייסן נישט פארוואס, ווייל זיי באקומען א ענערדזשי פון אזויפיל מענטשן, ווייל דאס איז א מציאות, א כוונה וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז ווען א מאן און א פרוי זענען צוזאמען אויף יענער פלאץ באקומט איינער די ענערדזשי פונעם צווייטן, דאס איז א מציאות וואס מען זעט, און למעשה און למעשה איז דאס איז פשט אין חזל, א מורא'דיגע חזל, חזל זאגן אז אברהם אבינו שטייט ביי די טיר פון די גיהנום, און ער לאזט נישט אריין אידן אין גיהנום. א איד איז גע'מל'עט? נע, איך לאז דיך נישט אריין. טאמער איינער האט געוואוינט מיט א גוי'טע? ניין ניין דו קענסט גיין. פארוואס? ווייל ער זעהט נישט ער איז גע'מל'עט. פארוואס זעהט ער נישט ער איז גע'מל'עט? ער איז גע'מל'עט. נאר די תירוץ איז, ער האט געוואוינט מיט א גוי'טע וואס א גוי'טע האט ענערדזשי פון ערלים. ממילא ער זעהט עס נישט. אברהם אבינו נאך מען קען אלץ תשובה טון וכו' אבער די די מציאות איז די ענערדזשי וואס איז דא אין די פרוי פון במילא כאילו ער נישט כאילו ער איז נישט גע'מל'עט עמ סאו סאו למעשה למעשה שטייט אין ספרים יא אין אלע ספרים שטייט.

סאו מ'הארגעט, מ'נעמט אוועק די שפע פון אזויפיל לעבעדיגע זאכן, אטאמעטיקלי די די פאנישמענט איז די פארקערטע וועג, יא, מ'איז מפסיק די שפע, די אלע שפע וואס א מענטש האט געדארפט צו באקומען קען ער מפסיק זיין, אבער למעשה אין די ספרים שטייט אז אז די תניא ברענגט עס

פון פון יא די קריאת שמע על המיטה און שוין און דאס מאכט די דזשאב. ער זאגט ס'הארגעט אלע אלע די די די מקטרגים וואס זענען געבוירן געווארן פון פון די זרע לבטלה אה דאס זאגט די גמרא דארטן כל כל הקורא קריאת שמע על מיטתו זאגט די גמרא כאילו אוחז חרב של שתי פיות בידו ווי א שווערד וואס האט ביידע זייטן שארף זאגט ער אז ס'הארגעט אלע אלע אלע די יעניגע. אויך שטייט אין ספרים א מורא'דיגע זאך שטייט אין אין די.

האט עובר געווען א עבירה אזויפיל מאל, אז האט ער באקומען א מורא'דיגע אדיקשאן צו עס, ער איז געווארן אדיקטעד צו די עבירה, און יעדע מאל וואס ער האלט זיך צוריק האט ער אזא, עס איז אזא עבודת השם, אז ער דארף נישט מער פון דעם, ער דארף אפילו נישט פאסטן. יא, זאג היינטיגע צייטן די נסיונות איז אזוי גרויס, מען קען האבן נסיונות יעדע רגע אין טאג, סאו יעדע מאל וואס מען האלט זיך צוריק, זאל מען וויסן אז אפילו מען איז, אפילו מען איז דורכגעפאלן, מען זאל נישט פילן ווי ווי פארפאלן. אבער איין זאך דארף מען וויסן, איך זעה היינטיגע צייטן, איך רעד מיט מענטשן, מענטשן מיינען אז ס'איז נישט קיין מציאה שבעולם אז מ'זאל זיין אפגעהיטן. כ'האב געהערט, כ'האב געהערט פון איינעם א בעל דרשן, זאגט ער אזוי, ניינטי ניין פראצענט מענער, זאגט ער, זענען מוצא זרע לבטלה, און איין פראצענט זאגן ליגענט, אבער זענען אויך מוצא זרע לבטלה. איך וויל זאגן, קען זיין, איך נאכאמאל, ס'איז דא מענטשן וואס זיי לעבן מיט די איידיע אז היינטיגע צייטן איז נישט מעגליך, ס'איז נישט אמת, ס'איז יא מעגליך. מען קען יא, אז מען וויל קען מען יא, ס'איז, איך זאג אויך מען קען אנקומען צו א פוינט, א נארמאלער מענטש, א נארמאלער נארמאלער מענטש, ווען ווען ער קען אנקומען צו די פוינט אז ער עקלט זיך פון דעם, יא, ס'איז א פוכי זאך, זאג איך, א מענטש קען אנקומען צו די פוינט, פוך, יא, מוצא זרע לבטלה, איז א עקל, עקלדיגע זאך, יא, אז אפילו, אפילו אז ער איז עדיקטעד צו עס, קען ער אנקומען צו די זאך ער זאל זיך ממש עקלען דערפון, מען דארף פלעין אנהייבן. יא, אפילו א מענטש, א מענטש פילט אז ער איז עדיקטעד צו עס דארף ער טרייען צוביסלעך, יא, נישט אלעמאל קען מען אנהייבן קאלד טערקי, נישט אלעמאל קען מען סטאפן פון איין מינוט צום צווייטן, אבער מען דארף, מען דארף מאכן דו ווייסט געוויסע טעג, די טאג אדער די שעה, אסאך מאל מענטשן זאג איך, איין שעה אין טאג, יענע שעה יעבור עלי מה, צען ביז עלף, יא, נישט מ'זאל נעמען די שעה וואס מ'שלאפט ביינאכט, מ'זאל נעמען א שעה וואס מ'קען דעמאלטס האבן נסיונות, און יענע שעה, מ'הייבט אן מיט יענע שעה, און אזוי גייט מען ווייטער, נאך א קליינע שטיקל צייט קען מען אנקומען צו די פוינט וואו ס'איז פלעין א עקל, און מ'וועט זיך נישט קענען פארשטעלן וויאזוי האב איך דאס אמאל געקענט טון, כ'בין געווען סתם א משוגע, א צודרייטע מענטש. אבער, הכוונה, מ'קען, מ'קען, אפילו היינטיגע צייטן קען מען, ס'האט זיך גארנישט געטוישט די פרט, אונז זעמער בקיצור. אונז זעמער נארמאלע מענטשן, און א נארמאלער מענטש האט די כוחות הנפש זיך צו שטארקן. אקעי נאך איין שאלה יא? כ'האב געוואלט פרעגן א שאלה, אין שולחן ערוך סימן ע"ג אין אבן העזר שטייט אז א מאן איז מחיוב צו קויפן פאר זיין ווייב בלאש און איי מעיקאפ. למעשה היינטיגע צייטן קומט יעדן טאג ארויס פרישע קול קורא'ס איבער די הארבקייט פון שמירן די פנים בכלל, בכלל און די אויגן בפרט. כ'האב שוין עטליכע מאל פרובירט צו פרעגן תלמידי חכמים, שטייט אין שולחן ערוך, יא ס'אמת, כ'האב עס נאכגעקוקט, ס'שטייט. יעדע מאל האט מען מיר אוועקגעמאכט. כ'האב איינמאל אפילו באקומען א גוטן פסק. איינמאל האט מען מיר געענטפערט, ער ווייסט נישט וואס כחל ושרק מיינט. בקיצור, דו וועסט פארשטיין, גיי קוק אין די גמרא וועסטו זען וואס ס'מיינט. בקיצור, ער פרעגט. וואס איז פשט? וואס האקן רבנים אויף דאס אז ס'שטייט אין שולחן ערוך? יא, איז למעשה איז אזוי, ס'איז א פשוט'ע זאך אין די גמרא און שולחן ערוך, מ'פלעגט זיך אמאל שמירן, ס'איז קלאר, יא, ס'איז קלאר. אבער איין זאך דארף מען וויסן, אמאליגע צייטן פלעגן פרויען נישט גיין אין די גאס. יא, פרויען פלעגן זיין אין שטוב, מ'פלעגט זיין אין די חצר. אפילו אין די חצר זאגט רש"י דארטן פלעגן זיך מענטשן דרייען אבער הכוונה וואס איז נישט געווען קיין רשות הרבים ממילא האט א פרוי זיך שיין געמאכט פאר איר מאן הכוונה אבער היינט ווען מ'גייט ארויס אינדרויסן דארף מען פארשטיין איז נאכאמאל ווען א פרוי זאל זיך אנשמירן צו זיין נארמאל וואס טייטש א פרוי איז בלאס און זי אדער זי האט פימפעלס און זי לייגט פלעינע מעיק אפ זי זאל אויסקוקען נארמאל אדער איר ליפן זענען בלאס און זי לייגט פלעינע רויטע מעיק אפ זי זאל אויסקוקען נארמאל אדער זי לייגט אפילו די אויגן לייגט זי שווארץ אבער על כל פנים ס'זעט נישט אויס אויסטערליש איז דאס איז זיכער נאו פראבלעם. די גאנצע פראבלעם ווערט יא ס'נישט דא א חיוב, ס'דא מענטשן וואס זיי מיינען א פרוי דארף אויסקוקען עקלדיג, ס'איז א מצוה אין די תורה א פרוי גייט אין די גאס און זי איז בלאס זאל זי אויסקוקען עקלדיג, פארוואס? פארוואס זאל א פרוי אויסקוקן עקלדיג? א פרוי דארף אויסקוקן שיין. און א פרוי דארף פילן גוט ווען זי גייט ארויס אינדרויסן. נישט זי דארף אטרעקן אנדערע מענער חלילה, נישט זי זאל אויסקוקן גוט ווייל זי וויל כאפן מענער, ניין! אבער א פרוי דארף אויסקוקן שיין און זאל אויסקוקן שיין, און א פרוי דארף אפילו וועלן אויסקוקן שיין, יא. ס'איז איז דא פרויען וואס זיי דארפן עס נישט. ס'איז דא פרויען נאטירליך, די אייבערשטער האט געמאכט, זיי האבן נאטירליך זיי האבן שיינע רויטע רויטע טשיקס און זיי האבן שיינע רויטע ליפן און זיי האבן ס'איז דא בטבע אזוי ס'איז דא אז זיי זענען אזוי מילא די פארשטייט זיך דארף מען נישט לייגן אבער אויב מען מען טוט אן נארמאל און מען זעט אויס נארמאל איז קיין שום פראבלעם נישט און פארקערט מען זאל עס טון די פראבלעם איז נאר ווען ווען ווען מען טוט זיך אן ווי א קלאון מען פעינט זיך די אויגן בלוי און די פנים גרין. איך האב געזען אז מוהרא ש קומט אריין א פרוי מיט גרינע פנים ממש ווי אסתר. חזל זאגן אז זי איז נישט געווען אזוי שיין אבער זעט אויס אז יעדער איינער האט ער געזאגט אויף אסתר אז זי איז מורא'דיג שיין אפשר וויל מען אויסקוקן גרין איך ווייס נישט איי דאנט קנאו ס'איז פאני א ליטל ביט פאני און די בקיצור און די ליפן פערפל וואס מאכט מען פערפל ליפן אויב מען מאכט עס פאני, אין אנדערע ווערטער, מען מאכט עס מען זאל אטרעקן מענער, דאס טאר מען נישט, דאס זאגן חזל, די פרויען ביי די חורבן בית המקדש האבן געטוהן זאכן אויסצושטעכן, בקיצור צו אטרעקן מענער, דאס טאר א פרוי נישט טוהן, חס ושלום, אבער אויב א פרוי טוט עס נישט ווייל זי וויל ווייל זי וויל שלעפן מענער צו איר, זי וויל אויסקוקן גוט, זייער גוט, אדרבה, תבא עליה ברכה, זייער גוט, זי וויל אויסקוקן גוט, זאל אויסקוקן גוט, אקעי. יא יא, דארף דארף נאך מעיין זיין.